לזכות בילא בת חיה ריסא שתחי' ווינגער ליום ההולדת שלה י א שבט. שיחת י א שבט תשנ ב. מ'גייט זיך אריבער פון עשירי בחודש אין אחד עשר בחודש, וואס דער חודש הייסט דאך אויך דער חודש האחד עשר. וואס בכלל דער ענין פון אחד עשר איז בפשטות איז דאס פארבונדן ווי אלע ענינים פון הלכה און על אחת כמה וכמה ענינים פון תפילה זיין דערמיט אויכעט אן ענין פון תפילה יומית איז דאס פארבונדן מיט דער עולם שנברא בעשרה מאמרות וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז בשעת מען זאגט אחד עשר איז דאס העכער פון מדידה והגבלה פון עולם, צוזאמען דערמיט איז דאס אבער א מאמר אדער א טאג, ממילא איז דאס ווי דער למעלה פון מדידה והגבלה, קומט דערנאך אראפ אין מדידה והגבלה. און דאס איז כאמור דעם טאג וואס ער איז א יום עשירי, בשעת ס'קומט נאך אבער דער מוצאי פון דעם טאג, ווי מ'געפינט זיך איצטער, האט מען דאך שוין געדאווענט תפילת מעריב, וואס דאס איז דאך אויכעט, צוזאמען דערמיט וואס דאס איז פארבונדן מיט הקטר חלבים ואיברים מיום הקודם, איז דאס אבער אויכעט והוא העיקר א תפילה פון דעם יום הבא,

בשעת מען זאגט י' אלף אין איין ענין מיט וואס איז מוסיף דאס י' אלף אין דעם צווייטן ענין, איז דערפאר דאס גופא פארשטאנדיג דאס אויך איין י' אלף איז בחדש, דער צווייטער י' אלף איז בימים, ניט יום עשירי נאר יום אחד עשר, איז דאס דער ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט דער חילוק פון לבנה און שמש. וואס דאס איז די חילוק פון יום ולילה, אז דאס איז די חילוק פון משפיע ומקבל, וואס יעדער איד דארף דאך זיין א משפיע בכל העולמות כולם, אני לא נבראתי אלא בשביל לשמש את קוני, וביחד עם זה זאגט מען אז דאס איז בשבילי נברא העולם און ער איז משפיע און האלט אויף די גאנצע וועלט דורך זיין השפעה,

אז לעתיד לבוא וועט אויך זיין די אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא, וואס דאס איז דער ענין פון שעיר למעליותא על דרך פון י ג תיקוני דיקנא, וואס דאס איז דאך אויך שעיר מלשון שערות, און אויכעט נקרא שעיר על שם וואס ער איז געווען מלא שערות וכמדובר כמה פעמים איז דאך אויכעט אבער דא דער יעקב ועשו האמורים בפרשה ווי די אלע עניינים שטייען אין קדושה.

איז דער אייבישטער דאך מסייע אין דערויף אז דער עם זאל ארויס פון מצרים וגבולים און גיין אל ארץ טובה ורחבה ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה און דאס זאל זיכער זיין די גשמים מער ניט ווי לברכה ואדרבה ועיקרן לברכה און דאס זאל אבער אויכעט זיין למעלה מכל מדידה והגבלה און אויכעט די ארץ זאל זיין בתכלית השלימות און אפילו ניט אנרירן קיין איין חוט השערה שבו, כמדובר כמה פעמים וואס רחמנא ליצלן איז נאך דא אזוינע עניינים וואס מ'דארף אזא מין מצב און אזוינע פרטים וואס מ'דארף דאס אויכעט באווארענען, זאל דאס בטל ווערן כעפרא דארעא על דרך ווי ס'ווערט בטל כל ענין פארבונדן מיט יצר הרע,

פון אחד עשר יום, און דאס ווערט זיכער די הקדמה ממש צו ארץ טובה ורחבה, ארץ נחלי מים אשר למטר השמים תשתה מים, וכמדובר כמה פעמים בארוכה אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה און זי האלט זיך אויף למטר השמים תשתה מים, מה שאין כן מצרים איז דארט געווען והשקית ברגלך און פון דעם יאור און פון נילוס, הנהר שבארץ מה שאין כן אין ארץ הקודש, וואס זי בלייבט בשלימותה צוזאמען מיט שלימות התורה און שלימות הארץ, און דאס שלימות הארץ צוזאמען מיט שלימות עם ישראל, וואס דאס ווערט ניט נאר ווי דער לשון הכתוב חוט המשולש לא במהרה ינתק, רעדט זיך דאס וועגן חוט המשולש בכלל, במילא איז דאך אויכעט דא א חוט המשולש וואס מ'קען אויף אים נישט זאגן לא ינתק סתם, מ'קען אבער זאגן וויבאלד מעלת המשולש אפילו אין לעומת זה, ובשעת ביי זיי ווערט חבור עצבים אפרים, איז דורך דעם חיבור פון אפרים איז געווארן דער ענין פון שילוש פון שלשה, במילא איז אבער סוף כל סוף ווערט דאס ינתק וכמדובר כמה פעמים, מה שאין כן בשעת ס'איז דא די ביידע עניינים אז ס'ווערט בדוגמא ווי דער בית המקדש המשולש איז ער אויכעט דער בית המקדש השלישי איז ער אויכעט דער בית המקדש המשולש ועוד והוא העיקר עס זאל זיין תיכף ומיד ווי מ'גרייט זיך דאך צו שבת פרשת שירה וואס דארטן רעדט מען זיך אויכעט הוי' ימלוך לעולם ועד און מ'געפינט זיך שוין אין שוין יום החמישי ולאחרי זה דער יום השישי ולאחרי זה דער יום השישי שלאחרי זה דער יום השבת קודש זאל זיין תיכף ומיד הוי' ימלוך לעולם ועד נאך אין היינטיגען טאג וויבאלד בפרט נאך אז מ'האלט נאך תפילת מעריב און מ'איז אויכעט דערנאך מסיים כרגיל מיט מאכן יעדען פאר א שליח. אויף געבן אויף צדקה וואס צדקה איז דאך מזרז את הגאולה נאך נאך מער ווי מען האט גערעכנט ביז איצטער, און צוזאמען דערמיט ווערט תיכף אנשטאט זאל זיין שירה אויף לשון נקבה האט מען תיכף ומיד ממש שיר חדש, וואס דאס איז על דרך ווי מען זאגט ביי חג הפסח אין די הגדה פון חג הפסח, אז נשיר לפניו שיר חדש דווקא לשון זכר, און ווי תוספות טייטשט דאס אויף און כמדובר כמה פעמים אז דאס ווערט דאך א גאולה שאין אחריה גלות, ממילא ווערט דאס בדיוק דעמאלט תיכף ומיד נאך איצטער ביינאכט ממש, ווערט גלייך ממש ממש ממש דער ענין פון שיר נאמר לפניו שיר חדש בארצינו הקדושה, בנערינו בזקנינו ובבנינו ובבנותינו און אין ארצינו הקדושה אין ירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית השלישי ובבית המקדש המשולש ותיכף ומיד ממש נאך אין יום החמישי און דערנאך אויכעט אין דעם י' על אחת כמה וכמה אין דעם יום השישי אז זאל זיין ווייל דעמאלט איז דאך דער דער פארבונד ווערט זיך דאס גלייך פארבונדן מיט די עניינים פון ראש השנה, וואס ס'איז דאך געווען בראש השנה, וואס דאס איז אויכעט דער פארבונד פון הוי' ימלוך לעולם ועד מיט זכרונות מלכיות ושופרות, און זאל זיין תיכף ומיד דער תקע בשופר גדול לחירותינו, ביז וואנעט אז מען האט מלכיות זכרונות ושופרות אפילו בשבת,